אן, אקעי. מיר האלטן, אזוי ווי זיי זאגן אז מ'האלט ביי די פערדע שיעור. איך האלט אין ערגעץ נישט. כ'האב צוויי קליינע הקדמות. איינס איז, ס'דא א מנהג, מ'האט שוין פארגעסן פון לעצטע וואך וועגן די מנהג, אבער ס'דא א מנהג אז מ'לאזט מיך רעדן פאר צוואנציג מינוט, אדער א האלבע שעה בערך. נאכדעם דארפסטו צוביסלעך, אנדערש קען איך דיך נישט זאגן וואס, אויף וואס מ'זאל אפפרעגן. ס'איז כ'ווייס נישט. צווייטע זאך איז אז. כ'האב פרובירט צו מאכן א פראגראם וואו די עולם זאל מען זאל מקדיש זיין די שיעור, כ'האב געהאט לעצטע וואך הרב יואל הוט האט אריין געשיקט א נדבה, ער האט אנגעשריבן א גאנצע לעילוי נשמת, כ'ווייס נישט אויב איך קען עס טרעפן, ער וועט אליינס געדענקען, כ'האב עס נישט, כ'האב עס פארגעסן, כ'דארף עס אריין שרייבן אויף די ווידיאו, באט כ'קען עס אנקומען, על כל פנים איך זעה עס נישט דא, דו געדענקסט יא? אה כ'האב עס דא אין וואטסעפפ. נו, וואס איז די לעילוי נשמת? ווייס נישט. ס'דא עפעס א לעילוי נשמת, נו, וויאזוי הייסן זיי? ראובן האט מיר געשיקט. טעמל, טעמי, וויאזוי זאגט מען? טעמל? טעמל. טעמל בת יהודה. צביה גיטל בת משולם זלמן. אקעי, זאל זיין געזונט און שטארק. זאל זייער נשמה האבן אן עליה. אקעי. סאו דעטס מיי הקדמה. אקעי. כ'מיין אז דעטס די, דעטס אלל די טעקניקל אנאונסמענטס. ער קען קומען. ס'איז נישט דארט, דארט איז נישט די שיעור. דארט איז אן אנדערע שיעור. אקעי, אונז האלטן אזוי. איך האב א מנהג קודם כל צו ממשיך זיין אביסל די שמועס פון לעצטע וואך, אז מ'זאל יא מיינען אז ס'איז עפעס א, נישט ווייל ס'דארף זיין א המשך, נאר ווייל מ'דארף וויסן אז. אז ס'נישט דא קיין דברים חלוטים. כ'על טאקע ברענגען א מייק. נישטא קיין דברים חלוטים דארף מען נישט קיין מסקנות אונז לערנען אמאל די הוה אמינא איז אויך. כ'האב געזען אז ס'איז דא א, כ'האב געטראפן היינט און געזאגט מ'זאל רעדן וועגן חנוכה. געטראפן א מפורש'ע גדולי ראשונים פון די חסידים פורים געמאכט א פורים תורה אז די הוה אמינא פון די גמרא איז אויך עפעס. אבער למעשה ס'איז דא א מפורש'ע די. טריי צו געדענקען וועמען, די ראשונים וואס האבן געזאגט אז מען דארף צינדן חנוכה ליכט למטה מעשרה טפחים, שולחן ערוך פסק'נט עס, איז געבויט אויף די הוה אמינא פון די גמרא, די גמרא איז קלאר דוחה די שיטה, אין בבא קמא דארט, די גמרא איז דוחה אז עס איז נישט ריכטיג, עס איז נישטא קיין ראיה פון די משנה, על כל פנים קומען אנדערע און זאגן נו, הוה אמינא פון די גמרא וואס איז אויך עפעס, אנדערע ווערטער ס'איז דא עפעס א סברא אין דעם, נישט סתם אין די וועלט אריין געזאגט, איז אין הכי נמי האסט נישט קיין ראיה, אבער ס'איז אלץ א גוטע זאך, וואס האסט געזאגט ער פסק'נט עס ווייל עס קאסט נישט קיין געלט. קיינער האלט נישט אז מען נישט יוצא פון למעלה מעשרה. על כל פנים וואס איז א מפורש וואס האב איך געוואלט זאגן פון דעם אה ממילא די לימוד זכות די מושכל און די זכות די מוסר השכל פון די מעשה פון די הוה אמינא עס מיינט נישט צו זאגן עס מיינט צו זאגן אז אלעס די די עולם כאפט נישט נישט דאס דא דא צוויי פארקערטע וועגן צו פארשטיין די דזשאוק פון שיצער שיפסער איינס איז אז יעדע זאך אין די גמרא איז אזוי חלוט אזוי ענדגילטיג אפילו דאס וואס שטייט קלאר אז א הוה אמינא בעלמא איז אויך א דארף מען אויך נעמען מיין תגובה דעם עסן א שטיקל קוגל. צווייטע שיטה, מיין שיטה איז פונקט פארקערט. אז עס איז נישט עכט דא אזא גרויסע חילוק צווישן א הוה אמינא און א מסקנא. אלעס איז א הוה אמינא. ווען עס וועט זיין תיקו תשבי יתרץ קושיות ואבעיות איז אפשר דעמאלטס וועט זיין די מסקנות פון זאכן. אבער ביז דערווייל, אלעס איז, אויב איז דא א פסק הלכה איז דאך אויך נאר צייטווייליג. אונז האבן געלערנט אז עס איז זייער שווער אנדערש בכלל. דער רמב"ם האט דאך מסביר געווען אז מען קען נישט נאר די תורה קען זיין אויף אייביג. אלעס וואס די חכמים זאגן אפילו ווען זיי זענען מפרש די תורה איז אויך נישט קלאר אז זיי קענען.

איך האלט מיך איין סאו דו מוזט אויך איין מאכן. אבער ניין איך פשוט לאז מיר נישט הייב איך גארנישט אן אקעי. דען אקעי בנים איך קען אים יא. קיצור וואס האב איך געוואלט זאגן. אונז האבן לעצטע וואך פרובירט אביסל אראפצולייגן באופן כללי באופן זייער באופן כללי די שיטת הרמב"ם. אין די ענין פון טעמי המצוות, לאמיר זאגן אין אנדערע ווערטער האבן מיר געזאגט אז אונז האבן זיך געשטעלט אויף עפעס איין טעם פון איין מצוה, נישט נאר פון איין מצוה, פון איין פרט פון געוויסע מצוות, די זמנים שבהם און אזוי ווייטער, בעצם איז דאך א, ס'איז נאר א ענף א ענף פון די כלליות'דיגע זאך וואס הייסט טעמי המצוות, וואס דאס אליינס איז נאר א ענף פון די כלליות'דיגע זאך וואס הייסט תורה, וואס דאס אליינס איז נאר א ענף פון די כלליות'דיגע זאך וואס הייסט מענטשהייט, און אזוי ווייטער. און אונז האבן געזאגט און פרובירט צו מסביר זיין די די רמב"ם אליינס אין זיין טעמי המצוות האט זייער שטארק מדגיש געווען אפאר פרקים אין די כאילו הקדמות לטעמי המצוות וואס די רמב"ם האט געשריבן האט ער זייער שטארק מדגיש געווען אז מען זאל נישט זוכן טעמים פון פרטי המצוות איינע פון די מערסטע קאנטראווערשל זאכן לכאורה וואס די רמב"ם האט געזאגט אין טעמי המצוות איז דאס און די רמב"ם האט פעימאסלי געברענגט א דוגמא פון וויפיל קרבנות מען איז מקריב איך ווייס ראש חודש זיבן זיבן כבשים און די ערשטע טאג סוכות אזויפיל פרים, דרייצן פרים און צוועלף און אזוי ווייטער, און די רמב"ם האט געזאגט אז ווער ס'פרעגט א שאלה, ווער ס'מאכט א עסק פון דעם, אזוי טייטש איך, ווער ס'מאכט א עסק פון די פרטים משתגע שיגעון ארוך, ווערט גוט משוגע, און די רמב"מיסטן פארשטיין אז דאס איז א שטארקע, ווארשיינליך שטעלן זיך אליינס אריין, קיצור, פארשטיין אז דאס איז א קריטיסיזם אויף די דרך המדרש אדער דרך הקבלה וואס איז כמעט נאר געבויט אויף אזעלכע רמזים לערך זיבן דא, וכנגד זיבן, און ס'שטייט שמונה.

בתוך אזויווי כאילו ער זאגט א רמז, ס'איז דא א ערנסטע יסוד אין דעם. לפחות איז איינע פון די זאכן וואס ער מיינט, ער מיינט נאך זאכן, אבער איינע פון די זאכן וואס ער מיינט איז אז מען דארף דאך אביסל פארשטיין אז אויב זאכן האבן א טעם, און אדרבה אויב ס'איז דא א פוינט, טעם איז נישט אזא גוטע ווארט ווייל טעם איז געפרעגט, פארוואס טרינקען ענק דאס? ס'איז דאך דא א פוינט, יא? מיט אנדערע ווערטער, ס'דארף ערגעץ, ס'דארף עפעס אויפטון. מ'רופט עס א תכלית מער ווי א טעם. אויב די, אויב די מצוות דארפן עפעס אויפטון. אויפטון איז נאר, מ'קען, דארף זיך פארשטיין אז ס'איז נאר דא מער ווייניגער איינס אדער צוויי אדער דריי, איך האב געציילט פינף, אבער זייער איינצלנע זאכן וואס מ'קען בכלל אויפטון פאר א מענטש, פאר אדם בעולם הזה. וויפיל זאכן קען מען זאגן אז א מענטש האט צו טון? איך מיין, ער דארף טאקע טון טויזנט זאכן, ס'הייסט א מענטש איז געבויט פון, וויאזוי זאגט מען, תריג איברים, און יעדן זעקס הונדערט פינף און דריי הונדערט פינף און זעכציג טעג אין א יאר, און וויפיל קינדער און אייניקלעך און פעטערס און שוואגערס און אלעס וואס ער האט, וויפיל האר אויפן קאפ, וויפיל מלאכים אויפן דאך, און אזוי ווייטער. אבער למעשה, דאס איז דאך אלס נישט קיין וועג פון תכלית, די גאנצע איידיע פון תכלית אין א געוויסע זין, וואס קען עס מסביר זיין אזוי, די גאנצע איידיע פון תכלית, אז מ'זאגט א מענטש וואס איז תכלית'דיג, וואס מיינט עס? ער טוט נאר איין זאך. אפשר צוויי זאכן, דריי זאכן. א צומישטע מענטש, איינער וואס האט נישט קיין סדר אין זיין לעבן, א נישט, קענסט רופן א נישט מאראלישע מענטש, אבער עס איז א מער שורש'דיגע וועג פון זאגן, איז דאך איינער וואס וואס ס'מאכט סענס זיין לעבן, ס'הייסט ס'דא א געוויסע תכלית וואס ער טוט, און אוודאי טוט ער נאך זאכן וואס זענען נישט אזוי וויכטיג, און ער דארף דאך גיין בית הכסא אויכעט, און ער דארף דאך עסן אויכעט, און אזוי ווייטער, אבער אין א סערטען סענס, זיין לעבן איז געבויט אויף א פוינט, ס'איז דא א פוינט, וואס איז די פוינט? קען מען זיך מחולק זיין צו ס'איז האבן א גוטע לייף אויף די וועלט, צו ס'איז האבן א גוטע לייף אויף יענע וועלט, איינע צווישן די צוויי זאכן האט דער רמב"ם געזאגט מער ווייניגער, אבער דער'ס נאט ריעלי מאטש מאר, רייט? און א גוד לייף איז זייער שווער, מ'קען מחולק זיין צו ס'איז, מ'קען זיך מפרט זיין אויף אסאך זאכן, אבער ס'איז איין זאך, ס'איז האבן א גוטע לעבן. קענסט זאגן גוטע לעבן בעולם הבא איז ווייטער איין איין זאך. און א גרויסע חלק פון די צומישטקייט פון די מענטשהייט איז אז זיי ווייסן נישט, איך רעד פאר א תורה, מ'דארף נישט אויף די די גאנצע שמועס קען מען זאגן געהעריג אין א גוי'אישע בית מדרש אויך, אן קיין אן קיין די גאנצע די סיבה פארוואס רוב מענטשן זענען זענען נישט נישט העפי ווייל יא זיי זענען צומישט, א מענטש האט זיך געבויט אויף פארשידענע צרכים, אויף פארשידענע וויאזוי זאגט מען גירויים יא, אויף פארשידענע. דאס נאט פלאגד אין עס גייט באלד שטארבן איך קען נישט אזוי איך דארף האלטן קאפ יא פארשידענע יעדע יעדע מינוט איז דא א צווייטע ווי ס'שטייט דארט אין דער פיוט יא יעדע מינוט האט עפעס א צווייטע צווייטע תאווה א צווייטע צורך און אזוי ווייטער און אויב א מענטש לעבט ביי דיפאלט מיט אנדערע ווערטער אן שכל דאס איז דאך די ערשטע זאך וואס שכל טוט דאס מאכט סדר נישט דווקא שטערונגען גוטע זאכן יעצט איז ער הונגעריג דארף ער עסן יעצט האט ער קינדער יעצט האט ער א ווייב יעצט האט ער געלט

פון איין זינט חילוק פון א פון א פייל שטיינער מיט א הויז יא וואס די חילוק א הויז האט א מינינג דאס איז א חילוק וואס הייסט האט א מינינג מ'קען אין דעם וואוינען און דאס דארף אנדערע ווערטער די תכלית פון א הויז ס'איז משמש עפעס ס'טוט עפעס וואס טוט עס איין זאך א הויז האט טויזענטער זאכן דאס הייסט מ'קען מאכן א חשבון וויפיל זאכן איז דא אין איין הויז א מיליאן אנדערע מצוות און אנדערע יעדע איינס האט דאך זיינע דינים ס'דארף די ביעם דארף שטיין און די און אזוי ווייטער אבער וועט איינער זאגן אז א הויז וועסט פרעגן וואס איז א הויז. הויז איז אז עס איז דא ריכטיגע פעינט און די טיילס מעטשן און די און די בית הכסא פלאשט זיך און אזוי ווייטער, דאס איז נישט קיין הויז, דאס איז אלס זאכן וואס מען דארף האבן כדי עס זאל זיין א הויז, דארף מען קענען חוקר זיין וויפיל מען קען אראפ נעמען, ווייסט ווי מינימאל מען קען גיין, אזוי הלכות ווער עס לערנט הלכות עירוב און הלכות סוכות זעט ווי מינימאל ווי קליין א הויז קען זיין, יא דריי שטריק איז אויך א שטיקל הויז, אין א געוויסע זין, הלכה'דיג יא, דאס איז די מינימאל אבער דאס איז אוודאי נישט א שטיקל דירת עראי, נישט קיין הויז, א הויז, אבער ענד אוו די דעי דאס איז אלס איין זאך, דאס איז די גאנצע חילוק פון א. ווען א מענטש איז א זאך וואס האט דעת, און א וועלט וואס האט אין זיך דעת, און א וועלט, א מענטשליכע וועלט וואס האט מיענינג, מען רופט עס מיענינג, דאס טייטש מיענינג אוו לייף, מיענינג אוו לייף איז א אנדערע וועג פון זאגן אז דיין לייף האט א שטיקל קאוהערענט סטארי. מען קען מחולק זיין ווי ווי איז די בעסטע וועג צו טרעפן אזא מעשה, ווי איז די וואס איז טאקע די די איין זאך וואס מען דארף זיך אויף דעם שטעלן, אבער דאס איז די פשוט'ע זאך. דאס איז א שטיקל דיטאר צו מסביר זיין וואס די רמב"ם מיינט ווען ער זאגט תכלית, באופן הכי פשוט. אבער ממילא. אויב מען זאגט אז מצוות האבן א תכלית, אין אנדערע ווערטער, חנוכה לעכט האט א תכלית, און אשר יצר האט א תכלית, און מאכן ברכות אויף עסן האט א תכלית, און שבת האט א תכלית, און אזוי ווייטער. איטס גאוינג טו בי ווערי סטופיד. דאס איז דער שלחן ערוך, שגעון כפשוטו. דאס איז א משוגענער. א משוגענער איז איינער וואס זיין, זיינע, ווייסט מען זאגט, רבי פנחס קאריצער זאגט, א משוגענער איז א מענטש זיין הויזן שטימט נישט מיט זיין העמד. האסט אמאל געזען, באמערקט? ס'איז א אינטערעסאנטע זאך. משוגעים זייערע הויזן שטימט קיינמאל נישט מיט זייער העמד. פארוואס שטימט עס נישט? וואס איז דער, עס איז זייער שווער מסביר צו זיין, דו נעמסט דעם משוגענעם מ'טרייט אים, ווייסט וואס, אים אויסלערנען, עס איז דא הלכות, א הויזן דארף זיין, ערגעץ א קאליר דארף שטימען, מען דארף עס אריינטאקן, פארוואס, פארוואס איז אלעמאל געגעט, עפעס אזוי, עס שטימט נישט זיי קיינמאל, וואס גייט פאר? דאס איז דער שורש השיגעון, דער שורש השיגעון איז אז אז עס שטימט נישט זאכן, עס איז זייער שווער, עס איז נישט קיין זאך, אפילו א זאך וואס מען דארף אביסל דעת, נישט קיין וועג, איך קען נישט לייגן קיין ליסט פון הלכות וואס ווערן אויס משוגע. וואס? ניין ס'איז דא, דאס האט א טיפע ענין ווייל דאס מיינט אז על כפנים ס'איז דא אין דעם א מהלך מען קען וויסן די חילוק פון דער וואס מאכט זיך צעריסן די דזשינס און דער וואס איז עקטשועלי צעריסן יא? ס'איז דא עפעס א חילוק יא? על כפנים די די די די די האב מיר פארגעסן האלט נאך שוין צוויי מינוט די וואס זאג איך? ניין איך ווייס נישט, איך דענק, מ'פארגעסט צומאל, די וואס זאג איך? סאו דאס דאס מיינט א משוגע, דאס איז א משוגע שלחן ערוך, פרעגסט אים וואס די מינינג פון אידישקייט, זאגט ער, וואס הייסט די מינינג? ס'איז דא א תורה שלימה, מ'דארף די ערשטע טאג איין לעכט, די צווייטע טאג צוויי לעכט, לויט וואס ס'איז, בית שמאי פארקערט, און ס'דארף זיין א האלבע שעה שיעור, און ס'דארף זיין געמאכט פון אויל, דאס איז משוגע, דאס איז נישט וויאזוי מ'טראכט, מ'מאכט זאכן מאכן סענס, די איינציגסטע וועג צו מאכן מאכן סענס איז זאגן אזוי ווי עס שטייט, העמידן על אחת, יא, העמידן על אחת, צוואנציג, דרייסיג, דרייצן, פערצן, זיבן, זעקס, כ'ווייס נישט. פינף טויזנט זאכן, דאס איז נישט קיין מיענינג, דאס איז די היפך פון מיענינג, דאס איז די היפך פון פארשטיין. אויב דו ווילסט עס זאל פארשטיין איז, ווי ווייניגער זאכן, און אלעס גייט ווערן סטראקטשערד לויט די זאך, ווייסטו, אזוי ווי ס'איז דא אמאל, כ'קען זאגן נאך א שיינע משל, אמאל זעט מען דא א בית מדרש, דרייען זיך מענטשן,

ווי זאגט מען, נעמט צוזאם, איז מלקט, מאחד די אלע צומישטע טישלעך, און מאכט פון זיי איין טיש. און וואס, ס'מיינט נישט אז יענער האט פארלוירן זיין, זיין, ער האט ווייטער זיין שמועס, אבער זיין שמועס איז פארט פון די גרויסע, דאס ער וויל נישט פארט פון די גרויסע, ס'איז פשוט בתוך דעם וואס איז אריינגעקומען א ערנסטע זאך, ס'איז א טבע אז אלע זאכן ווערן אזוי ווי טפל, ווערן אזוי, אזוי ווי מ'ברענגט א טפל פון די עלי', די גרויסע טורקי, די ער מאכט אז אלע אנדערע זאכן ארום אויפן טיש האבן עפעס א פשט, אז נישט דאס איז קיין טענקסגיווינג סעודה איז עפעס אנדערש, יא? דאס איז דאך די גאנצע זאך. איז און ממילא איז זייער פשוט וואס די רמב ם זאגט אז מען קען נישט אנהייבן, אטליסט אנהייבן, דאס איז א שגעון, אנהייבן צו זוכן אלע פרטים און וויאזוי מיינט די וואס צו זאגן, קומען אסאך מענטשן זייער פון נישט קאמפארטעבל, איך מיין זיי כאפן נישט בכלל וואס מען זאגט זיי. זאגט די רמב ם זאגט אז עס איז נישט קיין חילוק קען מען מקריב זיין זיבן כבשים אדער אכט וואס הייסט, און פארדעם איז דא די לענגסטע פרשה אין די תורה זאגט. זאגט וויפיל כבשים קרבנות מ'דארף מאכן ספר ויקרא און אזוי ווייטער יא? דאס איז דאס איז די קשיא אבער כ'וועל כ'וועל קומען צו די קשיא אין א סעקנד אבער בעצם ווען מ'פארשטייט ס'איז נישטא קיין וועג צו מאכן אז די זיבן און אכט זאל זיין די די פוינט דאס איז א שגעון דאס איז פארשטייסט נישט פארקערט אויב דו האסט א פוינט קען זיין אז די פוינט גייט ארויס גייט די ליכוד, די איחוד וואס די פוינט מאכט איז אזוי טיף אז ס'קען אפילו ארגאניזירן, אזוי ווי זאגן איינער אז א גרוי א קליינע רבי ער ארגאניזירט נאר זיין טיש, נע ער זוכט נישט די קליינע די וועג די וועג וויאזוי די ספר ליגט די תורה אויף די נביאים אדער אויף די כתובים דאס איז א קליינע רבי, א גרויסע רבי ער אפילו ווען ער קומט אריין ווערט אזא סדר אז אפילו ס'איז אפילו נישטא קיין טישוס אויפן טיש אפילו די סידירים שטייען אויף די ריכטיגע וועג, כ'ווייס נישט אדער איז א גרויסע רבי אדער איז א גרויסע או סי די כ'ווייס נישט וועלכע אבער. דאס איז א א לעוועל פון סדר, אבער די סדר קען זיך נישט אנהייבן, דאס איז זיכער אז ס'קען זיך נישט אנהייבן פון די קליינע פרטים, וואס דאס איז די ערשטע די ערשטע זאך וואס יעצט האב איך זיך מסביר געווען, ס'איז שוין נישט אזוי גרויס די קשיא וואס איך האב געמיינט צו פרעגן, אבער כ'וועל עס עניוועיס פרובירן ארויסצוזאגן. סאו איך, די עולם האט די עולם האט לעצטע וואך אין די ענד פון די שיעור זיך אביסל געמוטשעט מיט דעם, כ'האב עס געזאגט אביסל נישט אזוי שיין אפשר וועגן דעם, אבער די עולם האט זיך אביסל געמוטשעט אז אז. און דאס איז נישט וואס שטייט אין משנה ברורה. אזוי פרעגן די עולם גלייך א קשיא. ווען מען זאגט עניטינג ביי די וועי, עניטינג וואס מען גייט זאגן גייט נישט שטיין אין משנה ברורה, ווייל משנה ברורה איז נישט געמאכט פאר דאס. דאס איז בכלל נישט פעיר די גאנצע קשיא. אבער ווען מען זאגט אזא סארט זאך אז מען קען די גאנצע תורה לא באה אלא והעמידן על אחת, וואטעווער די אחת איז, יעדער נעמט זיך זיין זיין אחת, אבער איך שלא יהיה, קומט גלייך און זאגט וואס הייסט, אונז האבן א גמרא, די גמרא איז דן באריכות גדול צו מען דארף בינדען די רעכטע שיך קודם אדער די לינקע שיך און אזוי ווייטער. און ס'איז נישט, ס'שטימט נישט מיט די, מיט קיין שום, אין אנדערע ווערטער, איך וויל דא מסביר זיין, וואס אין אנדערע ווערטער נישט מעגן, טאר נישט מאכן די תורה שטימען, דאס איז די אנדערע ווערטער, ווייל ס'נישט דא קיין וועג צו מאכן, די וועג, די איינציגסטע וועג פון זאגן אז די, יעדע איינע קליינע פרט איז אזוי וויכטיג ווי יעדע אנדערע פרט, איז זאגן אז ס'מאכט נישט קיין סענס, דאס איז א וועג פון זאגן אז ס'מאכט נישט קיין סענס. נישטא קיין אזא זאך, נישטא קיין בנין אין די וועלט, ס'קען זיין די שענסטע בנין מיט אלע פרטים, אבער ערגעץ איז דא עפעס א עמוד התווך, וויאזוי מ'רופט עס, יא, ערגעץ איז דא עפעס א יסוד וואס אויף דעם שטייט עס, וואס

סא אין אנדערע ווערטער, יעדע מאל וואס מען זאגט און וויבאלד אונז זענען אידן, יעדע זאך וואס מען זאגט, יעדע טעאריע וואס איינער קומט אויף, נישט נאר מיך, די רמב ם און די אלע מענטשן, יעדע טעאריע וואס איינער קומט אויף דארף קומען מיט מיט נאך א טעאריע, מען קען עס רופן זיין טעאריע פרשנית, וויאזוי זאגט מען אויף ענגליש? הערמינוטיקס, יא? נישט קיין ענגליש דאס. נישט נאר ווען איך קום, ווען די פראבלעם די פראבלעם נישט די פראבלעם אדער מציאות פון פון אידן נישט נאר פון אידן אבער בעיקר זייער זיכער פון אידן וואס זענען א בוק בעיסד זאך איז אז די קענסט נישט קומען זאגן גארנישט נאר ס'קומט מיט מיט דעם א מהלך וויאזוי מ'גייט עס אריינלערנען אין די תורה אדער וויאזוי מ'גייט עס ארויסנעמען פון די תורה. נישט א הקדמה, ס'הייסט א הקדמה קען זיין באופן באופן יסודי, איך בין מסביר אז דאס איז די פאקט, וואס טוט מען אויב, עס שטייט נישט אין די תורה, בעצם דער רמב ם זאגט דאך בעצם, בעצם דאס איז נאך איינע פון די ריזן אבער כ'בין קעגן דעם, אבער מען דארף מען דארף קענען פארענטפערן די סארט שאלות, וואס איז עס שטייט אנדערש, מיין רבי האט געזאגט אנדערש אין חדר און אזוי ווייטער, וועגן דעם איז אוודאי די. די רמב ם אין זיין אין רוב פון זיין ספר האט מאריך געווען און פרובירט מאריך געווען מיט טויזענטע דוגמאות און מיט טויזענטע דרייערס און משלים און אזוי ווייטער צו מסביר זיין די יסוד וואס הייסט אז די תורה האט א פנימיות פון דעם זאג איך אז דאס איז א שיעור אין פנימיות התורה איז נישט קיין ווערטל דאס די גרעסטע חידוש פון די רמב ם וואס אלע מקובלים יעדער איינער איז מודה צו דעם אפשר ס'שטייט נישט פריער כמעט וואס איך ווייס ווען אויב די זוהר איז געווען פארדעם שטייט עס פארדעם אבער. די גמרא און מדרש טרעפט מען נישט, מ'קען טרעפן אבער כ'וועל באלד זאגן ווי אזוי, אבער מ'טרעפט נישט אזא זאך, און עס קומט א ריזיגע איידיע אז וואס עס שטייט עס מיינט נישט גארנישט, עס מיינט נישט גארנישט, עס מיינט נישט וואס עס שטייט, בחיצוניות, די רמב ם ליטערלי נוצט די ווארט בחיצוניות, נגלה, אויף אראביש, כ'ווייס נישט פונקטליך וואס אבער דאס איז די מובן דערפון. אין אנדערע ווערטער, מ'קען קיינמאל נישט פרעגן קיין קשיא פון וואס עס שטייט, פארוואס? ווייל וואס עס שטייט האט א חיצוניות'דיגע לעוועל, האט עפעס א סיבה פארוואס עס שטייט אזוי און אזוי ווייטער, אבער עס מיינט נאכנישט אז דאס איז די גאנצע אמת, די אמת שטייט פון אינעווייניג, יעצט ווי אזוי טרעפט מען עס פון אינעווייניג, קען מען טרעפן אסאך מהלכים ווי אזוי צו טרעפן פון די אינעווייניג, יא, מען קען זוכן, זאגן גמטריאות, מען קען זאגן רמזים, מען קען זאגן ראשי תיבות, מען קען טון וואס די רמב ם און די מקובלים טון, וואס איז מאכן א נייע דיקשאנערי, זאגן אז יעדע ווארט האט אנדערע משמעות'ן און אנדערע לעוועלן. ממילא קען מען ליינען די גאנצע זאך נאכאמאל און ס'וועט מיינען עפעס אינגאנצן אנדערש, דאס זענען אלץ טריקס וואס די ראשונים האבן אונז אויסגעלערנט. לעניות דעתי איז אסאך פשוט'ער פון דעם די זאך, נישט נאר לעניות דעתי, עס זעט מיך אויס אז דאס איז אויך דעת חכמינו, חכמינו זכרונם לברכה, און זיי זעען נישט, זיי זענען נישט אזוי וואריד, זיי בכלל רעדן נישט פון די נקודה אז די תורה האט א סוד, די לענגוויטש פון די תורה האט א סוד איז א לענגוויטש, כ'זאג דיר, פון די רמב ם און די מקובלים, ס'נישט די לענגוויטש פון אונזערע חכמים.

און די חכמים האבן א אנדערע ווארט פאר די גאנצע זאך, אסאך א פשוטערע ווארט, און דאס מיין איך ס'איז אסאך מאכט אסאך מער סענס ווען מען טראכט פון דעם, זיי רופן ס'איז דא א זאך וואס זיי רופן, וואס איז די גאנצע זאך פון די חכמים? ס'הייסט תורה שבעל פה. ס'דא א זאך וואס הייסט תורה שבעל פה, תורה שבעל פה, אוודאי איז דא תורה שבעל פה וואס מען קען דרש'נען אין די פסוק, ס'דא וואס מען קען עס נישט, דא איז הלכה למשה מסיני, ס'איז אזוי, אזוי ווייטער, אבער תורה שבעל פה איז, האט אויך א טיפערע מובן, ווי יעדער איינער, ס'איז דא די ידוע'דיגע מעשה. און נו איך דענק שוין נישט די גר וואס איז געקומען און איר ווילט וויסן וואס די רייע איז תורה שבעל פה, זאג וואס מיינט א תורה שבעל פה יא און וואס מיינט דאס? וואס ס'מיינט איז ממש די מעשה, איך ווייס נישט, מ'קען, מ'דארף פרובירן אראפצולייגן די מעשה ווי גוט מ'קען, אבער וואס ס'מיינט איז אז ס'איז נישט דא אזא, ס'איז נישט מעגליך, לאמיר אין אנדערע ווערטער זאגן, נישט, כ'וועל זאגן וואס איז נישט און וואס איז יא, אפשר אזוי ס'וועט זיין קלארער. ס'איז דא איין טעאריע פון תורה שבעל פה וואס איז, ס'איז די חיצוניות און וואס ס'שטייט אין געוויסע ראשונים, אבער ס'איז נישט די אמת. אז תורה שבעל פה איז פשוט א אנדערע אנדערע בוק, ס'דא צוויי בוקס, דער אייבערשטער האט געגעבן צוויי בוקס, איין בוק איז וואס שטייט אין חומש, שטייט אין, און איין בוק איז וואס שטייט אין משניות, איין בוק האט מען אראפגעשריבן אויף פארמעט, און איין בוק האט מען נישט אראפגעשריבן נאר איינגע'חזר'ט, מאיזה סיבה שלא יהיה, כ'ווייס נישט פארוואס, קיינער ווייסט נישט, א גזירת הכתוב, יא וואס קען זיין, ס'איז געווען נישט גענוג טינט, כ'ווייס נישט, מאיזה סיבה שלא יהיה, דברים שבכתב אי אתה רשאי לאמרם בעל פה. האט מען נישט אראפגעשריבן די יענע בוק, א צווייטע בוק, ס'איז געבליבן ס'איז געבליבן באמת בעל פה, ביז ס'איז געקומען רבינו הקדוש און אנדערע, מ'האט געזען אז ס'איז דא אויך עת, מאיזה סיבה שיהיה, דארף מען עס יא אראפשרייבן, און שוין, האבן עס אראפגעשריבן. דאס איז טעאריע נאמבער וואן פון תורה שבעל פה, און דאס איז שקר. פארוואס איז עס שקר? פשוט ווייל וואס ס'פעלט טינט פאר די אייבערשטע, איין זאך וואס פעלט פעלט נישט קיין טינט. גיי אראפשרייבן אלעס וואס וואס קען שוין זיין, פארוואס דארף מען עס קען מען עס שוין אראפשרייבן. און וואס זאל זיין א איסר אראפצושרייבן, מילא זאגסט מען קען נישט, ס'איז נישט דא קיין צייט, אקעי מען מעג נישט, ס'איז א איסר, ס'מאכט נישט קיין סענס די

נישט ווייל ס'איז א סוד, וואס הייסט א סוד? פארוואס טאקע איז עס א סוד? וואס מיינט דאס א סוד? טייטש איז פשוט, ס'איז נישט דא גענוג, איך קען עס רופן בענדווידט. כ'מיין, לאמיר רעדן אפילו אויף די לעוול פון אינפארמעישן, ווייל איך האב נישט ליב ווען מ'הייבט אן צו זאגן ס'איז מיסטיש, ס'איז נישט מיסטיש. ס'איז דא א זייער מצומצם'דיגע אמאונט פון אינפארמעישן וואס מ'קען אראפשרייבן אין א שטיקל פעיפער. אין אנדערע ווערטער, לאמיר צוריק גיין צו מיין משל פון א הויז, יא? לאמיר זאגן, און דאס איז עקטשעלי האו לייף ווארקס, דו ווייסט ס'איז דא ס'איז דא לאמיר זאגן א משל, ס'איז דא א טעסט וואס מ'מאכט פאר מענטשן, דו גייסט, יעדער איינער ענק ווייסן וויאזוי זעט אויס א בייסיקל יא? א בייסיקל האט צוויי רעדער יא? א בייסיקל יא? סאו ס'איז דא א וועבסייט ווי מ'קען עס נאכקוקן כ'ווייס נישט ווי ס'הייסט, סאו א איד האט געמאכט א עקספערימענט א איד א גוי כ'ווייס נישט, מאכט א עקספערימענט, נעם א שטיקל פעיפער, א בייסיקל זאל זיין, פשוטע, פשוטע, איך רעד נישט, זאג נישט, כ'הייס נישט די פענסי דעזיינס, מאך, שרייב מיך אויף א שטיקל פעיפער, א פיקטשער, וויאזוי זעט אויס א בייק? דארף נישט זיין קיין ארטיסט, קיין פשוטע, פשוט, פשוט די דוגמא, די דייעגרעם פון א בייק, נישט די, קענסט עס קוקן אנליין, איינער האט עס זייער שיין איבערגעמאכט אזוי, מיט שיינע גרעפיקס, זעהן, קיין איינס פון די בייקס ארבעטן נישט, פון דרייסיג אנדערע מענטשן זיי האבן געמאכט בייקס, כ'זאג דיר ס'שטייט ס'שטייט צוויי, ס'דא אלע האבן צוויי רעדער אבער די די ביעמס קלאפן נישט איינס איז פון אויבן פון אונטן ס'איז טאטעלי נישט וויאזוי א בייק זעהט אויס, ס'איז וויאזוי א בייק זעהט אויס אין דיין קאפ, איך זאג דיך איין זאך קוק נישט אויף א פיקטשער אויב קוקסט אויף א פיקטשער קענסטו אויך נאכמאכן, אין דיין קאפ איז דא א מושג פון א בייק, די מושג בייק האט זייער אסאך צו טוהן זייער ווייניג צו טוהן מיט די עקטשועל בייק, ס'איז זייער א מאדנע זאך און ס'האט צו טוהן מיט די וועג וויאזוי די זכרון פון א מענטש ארבעט און אזוי ווייטער. אבער רוב מענטשן קענען נישט נאכשרייבן, חוץ אויב איינער האט זיך געלערנט, נישט נאר דאס, קען זיך, קען ברענגען נאך טויזענטער דוגמאות פאר די נקודה, אבער חוץ אויב איינער האט זיך געלערנט וויאזוי צו זיין א ארטיסט, וואס דאס מיינט אז ער כאפט די ריכטיגע וועג וויאזוי מען כאפט די ריכטיגע די זאך, ער זאל מאכן א בייק וואס שטימט, א נארמאלער מענטש די מושג פון א בייק וואס איז דא אין זיין קאפ, איז נישט, אין אנדערע ווערטער, ס'איז דא אין זיין קאפ א ריכטיגער מושג, פארשטייט זיך, וועסט אים ווייזן די פיקטשער נאכדעם זאגט ער יא, עס ארבעט נישט, וועסט מאכן וועסט זען אז עס ארבעט נישט, אבער די די וועסט אים פרעגן ער זאל זיך זאגן, אפילו ער זאל זיך מצייר זיין מיט א פעיפער, כל שכן, וואס זאגסטו אים שרייב עס אראפ מיט ווערטער. כיצד עושין בייק הלכות עשיית בייק גייט עס אויסקומען א בייק וואס פארט נישט די ערשטע מאל מען זעצט זיך אראפ אויף דעם טרעפט מען זיך פון אונטן כך כך היא המציאות ואני מגלה לכם שכך קרה להלכות חנוכה ולהלכות פורים ולהלכות כל התורה כולה וויאזוי ווייס איך אז אזוי איז געשען ס'איז דא אידן אין מעקסיקא כ'ווייס נישט אויב זענען אידן גרים כ'ווייס נישט וואס כ'רעד נישט פון די לב טהור חברה זייערע זיי האבן געטראפן יענע חברה

ס'דא א איד הייסט AJ Jacobs ענק האבן געהערט פון אים? און ער איז א איד גראדע מיין איך הייסט Jacobs קען זיין און ער האט געשריבן א בוק וויטש איז קאלד My Year of Living Biblically אזא בוק ממש מעשה נפלא איינע פון די שענסטע הוכחות אויף תורה שבעל פה וואס איז דא ער איז א איד אזא שרייבער פאר די ניו יארקער אזא סארט אויבער חכם. און ער האט טוט האט אזא משוגעת ער טוט פארשידענע עקספערימענטס און ער שרייבט בוקס וועגן זיי דאס איז זיין דאס איז זיין פרנסה בקיצור נאך א אידישע פרנסה וואס איז דא איז ער האט געמאכט א זיך א איד און איין זאך איין טאג איז ער מחליט געווען גייט ווערן א פרומע איד שטייט זיך ער גייט נישט ווערן א פרומע איד אבער גייט עס באשרייבן פארן צייטונג מ'גייט פאלגן יעדע פסוק וואס שטייט אין די חומש. ווי דו זאגסט פשוט'ע טייטש קענסטו אויף ענגליש מקען קויפן. פרעג נישט. קען דאס איז די קלענסטע פראבלעם אקעי. קען מקען מאכן א חומש. נאכאמאל. מען קען קוקן אין א ענגלישע דיקשאנערי וואטעווער דעט מיענס און בקיצור איך דענק שוין נישט וויפיל משוגענע זאכן ער האט געטוהן למשל שטייט אז אויב איינער איז מחלל שבת דארף מען אים באווארפן מיט שטיינער סקלתם באבנים. גענומען שטיינער און אנגעהויבן ווארפן אויף מענטשן. שטייט נישט אז דארפן שטארבן פון די שטיינער ביי די שטיינער. ווארפן שטיינער, מקיים מקיים פשוטו של מקרא. שטייט אז מ'דארף מאכן, מ'דארף שרייבן די גאנצע תורה אויפן טיר פון יעדעמס הויז. שטייט א מפורש'ע פסוק, וכתבתם על מזוזות ביתך וואס איז. געקויפט א פען, קליינע אותיות, אנגעהויבן צו שרייבן ר' אלי'.

און אזוי ווייטער נאך נאך פארשידענע זייער מאדנע קענסט ליינען די בוק וועסט זעהן וואס פאר מים אלעס פשוט וואס שטייט א פשוט מסתם מוסיף נויך נויך געווען זאל זיין פאני אבער אבער על כל פנים ס'איז זייער פשוט אז מען קען ס'נישט וואס מיין איך אנקומען צו דעם דאס אלץ צוויי דוגמאות פאר א זייער וויכטיגע זאך נישט ס'איז נישט מעגליך אראפצושרייבן א קאלטשער אדער אפילו א הנהגה אדער א זאך מיט גענוג ווערטער אז ס'זאל שטיין אלעס ס'גייט אלעמאל פעלן נישט נאר אסאך פרטים אבער מסתמא די מערסטע וויכטיגסטע פרטים. שטעל דיך פאר, ווייסט אין בעלז איז וואס נאך א מעשה, איך האב ליב מעשות, סיפורי צדיקים, אין בעלז איז דא א קבוצה וואס הייסט מאכניווקע, און זיי האבן, זיי האבן געהאט א, זיי האבן א אינטערעסאנטע מנהג אז זיי געבן ארויס ספרים במנ ספרי מנהגים בפרטי פרטות, איך מיין אז בעלז מאכט שוין אויך, אבער זיי האבן עס אנגעהויבן, פרטי פרטות דער רב דינסטאג תשי"ז פלעגט זיך האט זיך געווישט די הענט, כ'ווייס נישט פארוואס, און אזוי ווייטער. איינע פון די בוקס וואס זיי האבן ארויסגעגעבן איז אויף די בית כנסת די בעלזע שול זייער פעימאס די די בעלזע רב האט זייער איין מינוט איין מינוט פאליטיק איך רעד נישט יעצט איך פארשטיי אז אלעס איז פאליטיק איך זאג נאר די מעשה שהיה וויל נאר די נמשל קיצור זיי האבן ארויסגעגעבן א א בוך אויף די בעלזע עס הייסט בית כנסת של בעלזא עפעס אזוי וועגן בעלזע שול דארט שטייט יעדע שטיין וואס איז געווען אין בעלזע שול ווי ס'איז געווען ווי גרויס די שויתי טאוול איז געווען און אזוי ווייטער שטייט אויכעט דארט אז ס'גייט אויפן ארון קודש דריי, נישט אויפן קודש, אויפן בימה דריי טרעפ, איך דענק נישט וואס די מספר איז, דריי טרעפ פון די זייט און דריי טרעפ פון יענע זייט, עפעס אזוי. עס פארציילט מען, האב איך געהערט א מעשה, אויב די בעלזע חסידים וועלן זאגן אויב ס'איז געשען די מעשה, א חילוק א גוטע מעשה, אז מ'איז געקומען צום צו די בעלזער רב אין קרית בעלז, און וועגן די בוק, האט ער געזאגט, ער פרעגט פאר זיין גבאי ער זאל אים זאגן וויפיל סטעפס איז דא ביי אים אין בית מדרש ביי די בימה. יעדע איינער זאגט א אנדערע נאמבער, פֿינף, פֿיר, זעקס, זיבן, זאגט אה, מ'וואוינט דא, מ'קען עס צוגיין צוויי בלאקס ארום, ווייסט קיינער נישט וויפיל סטעפס ס'איז דא, אבער איך דארף גלייבן אז איינער געדענקט וויפיל סטעפס ס'איז געווען אין בעלז דארט פון זיבעציק יאר וואס עקזיסטירט נישט יענע בית מדרש, דארף מען דאך גלייבן, פארשטייסט וואס מיין איך ארויס ברענגען פון דעם? נישט נאר אז די זכרון פון מענטשן איז נאריש, ס'איז נישט מעגליך, מ'דארף, אויב ס'איז יא במקרה געווען עפעס א משוגענער וואס האט אראפגעשריבן וויפיל סטעפס ס'איז, ער וועט נישט אראפ שרייבן וויפיל פרינדזשעס ס'איז געווען אויף די בימה, יא? מ'קען זען יעדע מצוה איז דאך אזוי, ס'דאך, יא, איך וועל זאגן א דוגמא, עס שטייט אין די פרישה אין די הקדמה. ס'איז דא א מצוה פון נענועים פון לולב, אקעי? און קיינער ווייסט וויאזוי מ'מאכט עס, איך ווייס נישט פארוואס, די פשוט'סטע זאך, נעם א לולב און שאקל עס. וואס קען זיין שווער צו מסביר זיין? ס'איז דא בערך זעכצן שיטות אין דארט אין הלכות לולב וויאזוי צו מאכן די נענועים. אויב איינער וויל יוצא זיין אלע שיטות, דארף ער שטיין א גאנצן טאג מאכן אהער און אהין. פארשטייט זיך נישט מעכב, ס'איז נישט נוגע, איך זאג נאר די איידיע. פשוט'ע זאך, ס'איז נישט קיין פראבלעם, מען מאכט עס נישט נאר ס'איז פשוט, מען מאכט עס יעדע יאר, נישט קיין, מען האט קיינמאל נישט געסטאפט, אפשר האט מען אמאל נישט געווען קיין לולב, איך ווייס נישט, אבער ווען האט מען געסטאפט? מסתם מאכט מען זייט זייט בית המקדש מאכן אידן נענועים יעדע יאר, אויב איינער זיכער קענסט זאגן, ס'איז נישט, כ'ווייס נישט, אויב איינער וועט זאגן אזוי א ווידיאו פון בית המקדש ווי מ'האט געמאכט איז זיכער אזוי איז כשר יא? קיינער ווייסט נישט, מ'איז זיך מפלפל, שטייט דא אזוי, האלבע דיוק דא, האלבע דיוק דארט, אפי' קבלה, אפי' נגלה, קיינער ווייסט נישט. וואס איז די תירוץ? אז ס'שטייט. חנוכה לעכט איז אפאר יאר נאכן. פארשטייט זיך חנוכה לעכט, יא די פסיידער איז אויך די זעלבע זאך, נישט נאר איינס, אפאר אזעלכע דוגמאות, און עד היום הזה ווייסט מען נישט וואס צו צינדן חנוכה לעכט, אקעי איך בין זיכער אז מען ווייסט נישט אז עניטינג איז ראנג, וואס מיין איך צו זאגן מיט דעם, ס'איז נישט מעגליך, קענסט אראפשרייבן וויפיל ווי מפורט דו ווילסט די הלכות, ס'גייט פעלן געווענליך די עיקר זאך. די הלכות קענען צוהעלפן אויב איינער געדענקט פון זיין טאטענ'ס שטוב וויאזוי מ'מאכט די נענועים, אקעי ווייסט וואס, קומט די ירושלמי זאגט מ'מאכט דרײַ נענועים, נישט צוויי נאר דרײַ, נישט איינס. פשט אבער וואס מיינט נענועים וואס מיינט דרייען אלע ראשונים מיינט קיינער ווייסט דרייען אזוי אדער דרייען קיינער ווייסט נישט ס'מאכט נאר סענס אין אנדערע ווערטער אלע בוקס אין די וועלט קומען מיט א ריזיגע וואס מ'קען רופן אימפלייד בעקגראונד יא און די בעקגראונד אלע מ'פאלט נישט לאו אדעתא אזוי ווי א פיש ווייסט נישט אז עס איז אין וואסער יא מענטשן ווייסן נישט אז וויפיל בעקגראונד איז דא נאר די רגע וואס ס'ווערט חרוב די בעקגראונד ס'איז כמעט אוממעגליך צו משחזר זיין. מען דארף טראכטן נאכדעם וואס איז וואס טוט מען יא, אבער ס'איז כמעט אוממעגליך ווייל אראפשרייבן די כתב האט נישט גענוג קענסט רופן בענדוויט יא, אזוי ווי מען קען נישט שיקן קיין קיין ווידיאו אויף א טרי דזשי קאנעקשאן איך ווייס וואס, מען קען נישט שיקן אויף א שטיקל פעיפער ווי אונז טון א מצוה אפילו איין מצוה און כל שכן און דאס איז דאך אלץ אפילו הלכה למ ממש הלכה למעשה רעדט זיך פשוט'ע זאכן אזוי זאגט וועלכע וועלכע וועג צינדט מען חנוכה וויאזוי האבן די די מכבים געצינדן וואס ווילן אונז אלס מאכן זיך אלס נאריש מען קען זאגן תירוצים אויף אלעס קען מען זאגן תירוצים אבער ווען דו נעמסט צאם די ריבוי הקושיות וועסטו זען אז ס'איז נישט מעגליך אראפצושרייבן און כ'בין זיין גאנץ זיכער, נישט נאר דער יענער איד וואס האט גענומען די חומש אליינס און האט נישט געוואוסט צו דעם איז געשטאנען אויף א יוניסייקל אין סענטראל פארק און געזאגט אז ער איז מקיים מצוות איך ווייס נישט וואס, נישט נאר יענץ, נאר אפילו מ'עט געבן פאר איינער א משנה ברורה מיט פסקי תשובות מיט שמירת שבת כהלכתה עט עס אויס קוקן אזוי. אפשר נאך מער פאני, גראדע איז דא א פלאץ וואס הייסט אזוי וואס הייסט בני ברק און דארט זעט אויס אזוי פאני טאקע. א כפרה. אקעי. דאס איז די פראבלעם פון פון תורה שבכתב. און וועגן דעם איז דא א גרויסע איסור אראפ צו שרייבן. ווייל ווי מער מען שרייבט אראפ העלפט מען נישט מען מאכט נאר ערגער די מצב. ווייל מען שרייבט אראפ די ראונג זאכן. וועט איינער מאכן אה ס'דא א מנהג זאל מען דריי טרעפ וועט ער מאכן דריי טרעפ לשם מצוות השם ווייל ס'געט נישט אין די ערגסטע שטונד. לאמיר דאך פארשטיין עס איז נישט מעגליך נישטא קיין תירוץ. אויף דעם תירוץ נאר אזוי ווי מען זאגט האסט עס געזעהן האסט עס געלעבט קענסטו עס מער ווייניגער ממשיך זיין דעמאלטס איז עס אויך געשעהן שינויים בדרך הטבע. אבער. עט ליעסט וועט עס האבן א געוויסע עפעס א טעם, דאס איז אלץ לגבי מצוות מעשיות פשוט'ע ממש, קל וחומר בן בנו של קל וחומר אויף איידיעס, נישט איידיעס פון. וועגן דעם טאר מען נישט אראפשרייבן? יא, יא, יא, וועגן דעם טאר מען נישט אראפשרייבן, עקזעקטלי, עס רואינט עס נאר, עס מאכט קאליע, עס מאכט קאליע, דעמאלטס זעט מען אויס אזוי ווי בני ברק. קענסט נישט אראפשרייבן א קרעטשניפער טיש. עקזעקטלי, עקזעקטלי, ס'איז פורים, עס מאכט ליצנות, עס הרג'עט אוועק די גאנצע זאך.

לגבי האבן דביקות אין גאט, עפעס אזא סארט שאלה האט איינער פרעגט, קומט איינער א עם הארץ, א גוי פון מעקסיקא, און זאגט איך ווייס נישט וואס דיר צו זאגן, אין משנה ברורה שטייט א גאנצע פעידזש וועגן וועלכע זייט מ'זאל שאקלען קודם, שטייט נישט קיין איין ווארט אז מ'דארף מכוון זיין עפעס, שטייט נישט! פון דעם איז קלאר, איין מינוט, בחינם יא, פון דעם איז דאך קלאר, אין אנדערע ווערטער מ'ציילט ווערטער, פון דעם איז דאך קלאר אז דאס איז מער וויכטיג. זאג איך דיר אז דאס איז א נ א, ס'איז נישט נאר אז ס'איז נישט קיין טענה, ס'איז די טענה איז סתם אז ס'דא א זאך תורה שבעל פה. ס'קען זיך, זאגן נאך א דוגמא, טאקע, אקעי, קיצור נאך א דוגמא, איך האב שוין גענוג דוגמאות, איך פארשטיי וואס איך רעד, ס'איז נישט מעגליך צו פרואוון. ווען אמאונט קאונט ווייסט די קאונטינג אמאונט אוו ווארדס און און די סימן וועלכע סימן איז מער וויכטיג נישט נאר דעם כ'וועל זאגן אפילו שטארקער פון דעם די נטי' איז אראפ צו שרייבן געווענליך די ווייניגער וויכטיגע זאכן פארוואס פ פשוט ווער כ'האב שוין געזאגט ווער דאס איז פשיטא של מקרא וואס איז אויך אמת און דו ווייסט וואס די ערשטע זאך וואס מ'האט אראפ געשריבן אין די וועלט איז כסף כסף האט מען אינווענטעד כ'ווייס פֿינף טויזנט יאר צוריק ערגעץ אין מעספאטעמיע לאמיר זאגן וואס איז די ערשטע עלטסטע זאך וואס ס'דא

פארוואס? ווייל דאס איז דאס, ווייל דאס פארגעסט מען. וויאזוי וויאזוי מען שערט א שעפעלע, מען דארף נישט אראפשרייבן. יעדע קולטשער אין די וועלט, די פראקטישע זאכן דארף נישט שרייבט מען נישט אראפ. וויאזוי וויאזוי מאכט וויאזוי וויאזוי מאכט גיבט מען די ריכטיגע עסן פאר די שעפעלע? יעדע איינער ווייסט, גיי אין א פארם, זעען ס'דא א מסורה פון די ערשטע פון אדם הראשון פון די ערשטע שעפעלע פון וואס האט געהייסן תובל ק. יובל געווען אבי אויב מקנה נישט מאן דכר שוין אמ ווי סאך שעפלעך איז ער שולדיג דאס מארגן דאס פארגעסן נישט פארגעסן נאך מכחיש זיין יא וועגן דעם דאס דארף מען אראפשרייבן ס'זענען דאך מענטשן פרעגן די תורה שטייט ליסט ניין ווייל ווייל ווייל נומבערס איז א זאך וואס מענטשן האבן נישט קיין חוש קאמפיוטערס און פעיפער אינטערעסאנטע זאך אז מענטשן האבן נישט קיין חוש צו נומבערס רעלאטיוו צו פעיפער אפילו, נישט נאר רעלאטיוו צו קאמפיוטערס, רעלאטיוו צו א פשוט שטיקל פעיפער, א פשוט שטיקל פעיפער פארשטייט בעסער נומבערס ווי דיך, א מענטשליכע מח איז נישט געמאכט צו געדענקען נומבערס, אזוי איז עס, ווייסט, אזוי איז, נישט נאר מענטשן, נאר מענטשליכע קולטשער, יא, מענטשן האבן מנהגים און מנהגים וואס אז מען געדענקט פסח מיט די מנהג פון עסן מצה און אזוי ווייטער, און זיי האבן נישט קיין וועג צו געדענקען וויפיל אידן זענען, וויפיל זאכן, וויפיל, ווייסט וויפיל, וויאזוי מען געדענקט וויפיל אידן זענען געווען אין מצרים, וויפיל, ווער איז געווען זייער זיידע, וכו'. די ערשטע כתב אין די תורה איז איז איז איז משה רבינו האט אראפ געשריבן א ליסט שטייט ויכתב משה וויפיל וויפיל פלעצער מען איז געגאנגען א ליסט א טרוקענע ליסט שטייט נישט קיין מען זינגט עס מיט א שיינע ניגון אין געוויסע שילן אבער חוץ פון דעם האט נישט קיין שום אידישע טעם יא ויסעו ויחנו שטייט ויכתב משה די ערשטע זאך נישט די ערשטע זאך ס'איז דא א ספר הברית פארדעם אבער איינע פון די ערשטע זאכן יא. לכאורה די עלטסטע זאך אין די תורה אויב מ'וויל גיין מיט געוויסע שיטות איז זענען די ליסט פון ספר תולדות אדם און אזוי ווייטער, מן הסתם איז נאך געווען פון אדם הראשון'ס צייטן און וואטעווער. יא, פארוואס דארף מען דאס אראפשרייבן? פארוואס שטייט נישט חנוך? פארוואס שטייט נישט וואס ער האט געטון? ווייל דאס האט יעדער איינער געוואוסט, מענטשן מוטשען זיך, פארוואס שטייט נישט אין די תורה די מעשה פון חנוך? יעדער איינער ווייסט די מעשה פון חנוך, מען האט עס געלערנט פאר דיך אין קינדערגארטן, דארף איך עס אראפשרייבן? האסט נישט וואס צו טון מיט די צייט, טינט האט געקאסט יא געלט דעמאלטס יא.

אויף דעם שטייט עס א פסוק, זעלבע זאך וויפיל שעפלעך, וויפיל שאף זאל מען מקריב זיין יעדן טאג, דאס דארף מען אראפשרייבן ווייל דאס גייט מען געדענקען און פארגעסן, אבער די כוונות וואס די כהנים האבן מכוון געווען, וועלכע ניגון האט מען געזינגען אין בית מקדש אין די ערשטע טאג סוכות, מען האט זיכער געזינגען א ניגון. זיכער איז ער גערעכט, עס איז פשוט. נישט נאר נישט נאר נישט נאר דאס, מילא ביי אונז ביי אים וועגן דעם וועגן דעם קען ער נישט מאכן קיין בית מקדש, כ'מיין אויב ער וועט עס מאכן וועט עס אויסזען שפירען. אז מען וועט וויסן פונקטליך, מען קען וויסן, מען קען, דאס קען מען מברר זיין די הלכה פונקטליך וויפיל, וויפיל, וויפיל אזייגערס איז דא אינסטראקשענס פאר דעם, ווייל וואס טוט מען, וואס איז, פארוואס איז עס? ס'איז ממש אזוי ווי ער זאגט וועגן די קרעטשניפער רביס טיש, און נישט נאר, ווער ס'געווען אין עפעס א חסידישע פלאץ, נישט מעגליך אראפצושרייבן, נישט מעגליך זאגן, במנהג קרעטשניף אוכלין שלוש עשרה שטיקלעך בקר וארבע עשרה שטיקלעך קוגל, ס'איז אפילו אמת, און אפילו דא א גימטריא, אבער דעטס נאט די פוינט. אזוי ווי ווען מחילה ר' דוב לאנדא איז דא א שמועס פון אים וועגן ער האט געשמועסט מיט איינער וועגן שבת ער זאגט די אמעריקאנער סאטמארער זענען ביי זיי שבת מיינט זינגען לכה דודי שבת מיינט ל"ט מלאכות איז דא הלכה ס'איז דאך א שבת פשוט כ'מיין זיי זענען נישט גערעכט לכה דודי איז זיכער אסאך מער פון די מהות פון שבת ווי ל"ט מלאכות כ'זאג נישט ווי ס'איז אבער פונקטליך די פרטים, בסדר מ'קען אריינגיין זכור ושמור, מ'קען זאגן גאנצע שיעורים אויף דעם, אבער די הנחה וואס ער זאגט אז די שולחן ערוך איז עוסק אין הלכות שבת, און די איז נישט עוסק אין הלכות שבת, ער באזינגט זיך און ער קלאטשט זיך מיט די רעזשוואלקע, יא, עגעין, כ'ווייס שוין משה רבינו איז נישט געגאנגען רעזשוואלקע, אבער עפעס אזא ענליכע זאך האט ער געטון, איך מיין צו זאגן, דאס איז די די די די מהות פון שבת, איז אסאך מער תופס די מהות פון שבת ווי די אלע פרטים וואס זענען אראפגעשריבן, ממילא איז א דבר פשוט אז. איז נישט מעגליך צו מוכיח זיין פון וואס עס שטייט אויף וואס מען דארף וואס איז די עיקר אויף וואס איז וויכטיג און פונקט פארקערט געווענליך קען מען אננעמען אז וואס עס שטייט איז ווייניגער וויכטיג ווי וואס עס שטייט נישט. יעצט זענען עס פאר א גרויסע בראך איז דאס יעצט אוודאי מען האט אראפגעשריבן תורה שבעל פה בפשטות איך האב געזען שטיין מפרש אין רב חסדאי קרעסקאס אז מען האט נישט אראפגעשריבן די עכטע תורה שבעל פה און אלע מקובלים זאגן דאך דאס מער ווייניגער און די רמב"ם אויך לגבי זייערע ענינים אז מען קען נישט און דאס פארט האט מען נישט אראפגעשריבן מען האט אראפגעשריבן די מינימום וואס מען דארף וויסן מען דארף קענען מאריך זיין אין דעם צי עס איז געווען בכלל א מיסטעיק אראפשרייבן תורה שבעל פה איך בין נישט זיכער אז עס איז געווען א ריכטיגע זאך. ניין ניין, כ'בין אויך נישט זיכער אז איך בין גערעכט אין מיינע ווי דיין נושא. אבער טויש מיר קצת א סטאסע. געפונען, יא יא די די זאגט די זאגט די זאגט רבי חסדאי, ער זאגט אז וועגן דעם האט מען נישט געשריבן די גמרא אזוי ווי די רמב"ם, ווייל טאקע די רמב"ם איז עובר אויף די איסור פון שרייבן תורה שבעל פה. מ'דארף שרייבן רמב"ם, עס בלייבט אלעמאל אפן, מ'קען ווייטער שמועסן, מ'קען זיך מעיין זיין. נישט קלאר, אין משניות איז פול מיט מחלוקת, און די גמרא, די אלע כללים וואס די גמרא האט. נו אבער כמובן מ'דארף מעיין זיין מער פונקטליך אריינגיין אין די גאנצע היסטאריע יעדע זאך וועלכע לעוול וואס איז געמיינט אבער באופן כללי איז דאס די דאס איז די נקודה כ'קען זאגן נאך צען נאך צוויי שעה שיעורים פון די גמרות און זאכן אבער דאס איז די די עיקר נקודה וועגן דעם איז נישט מעגליך צו צו צו וויסן וואס איז די וואס איז די עיקר פון וואס פון וואס עס שטייט און און יעצט איך וויל נאר ענדיגן מיט די גרויסע פראבלעם און נאכדעם וועלן ענק זאגן אלעס וואס ענק האלט און נאך זאכן היוצא מזה איז א ריזיגע צרה א ריזיגע צרה ס'איז נישט ס'איז נישט קיין גוטע זאך ס'איז א ריזיגע צרה פארוואס ווייל אונז האבן נישט קיין מסורה. אונז האבן א מסורה אויף צוויי דריי זאכן, איך ווייס נישט פולקאם. אמת, אמת, אויב איינער, אויב איינער האלט אז דער בעל שם טוב האט געגעבן די תורה, שטייט ער אסאך בעסער פון דער וואס האלט אז משה רבינו האט געגעבן די תורה. ווייל מ'ווייסט נישט גארנישט, אבער מ'ווייסט, מ'ווייסט מער פון וואס מ'ווייסט פון משה רבינו, און אנדערע וועלט מ'ווייסט אויך, אסאך, זייער אסאך צומישטע זאכן, אבער מ'ווייסט מער. און דא האלט ס'דא המשכיות, ס'דא אויך צו משה רבינו א געוויסע המשכיות אבער שוין, וואס וואס כ'מיין צו זאגן איז, לאמיך מיט אן אנדערע בעסער בעסער זאגן, בעסער זאגן, בעסער, לאמיך עס בעסער זאגן, אונזער קולטור גלייבט נישט אין תורה שבעל פה, דאס איז די גרויסע חטא פון פון וואטעווער יו וואנט טו קאל איט, אז זיי זענען כופר מיט תורה שבעל פה.

אבער אויב מ'גלייבט, אויב מען גלייבט נישט אין תורה שבעל פה ווייל אויב איינער וועט מען פרובירן מען דא ארויסנעמען יעדע זאך פון וואס עס שטייט און עס פרעגן א שאלה הלכות חנוכה וועט קיינער נישט טראכטן וואס די איידיע פון חנוכה בכלל צו ס'מאכט סענס אדער נישט ווייל אפילו אין הלכה דאס איז אין אנדערע ווערטער שכחת תורה שבעל פה אלעס איז תורה שבכתב און אויב ס'איז דא יא אויב אפילו תורה שבעל פה איז אראפגעשריבן איז געווארן בבחינת תורה שבכתב ס'איז נישט קיין העלפט מיך נישט אז ס'הייסט תורה שבעל פה נישט דא אין דעם קיין נישט דא אין דעם קיין ענין נאר די גמרא רופט דאס הגיע להוראה ס'איז מען זעט קלאר און קען יעדע זאך קען מען מאריך זיין באריכות, ווען ס'איז טאקע מקורות און אזא זאכן, ס'איז דא אזא זאך וואס הייסט הגיע להוראה, אין אנדערע ווערטער מ'פרעגט א רב א שאלה, רב'ס דזשאב איז נישט צו קוקען אין משנה ברורה, וואס שטייט אין משנה ברורה, דאס הייסט טועה בדבר משנה, דאס דארף א צדוקי אויך וויסן, אדער נישט א צדוקי, איינער וואס קען, נישט דאס איז די דזשאב פון רבנים, נישט דאס איז די דזשאב פון א מורה הוראה, וואס רופט מען הגיע להוראה, אלף, די גמרא זאגט דאך אז ס'איז זייער שווער, אין אנדערע ווערטער וואס מיין איך צו זאגן פון די אלף נכנסים ואחד נכנס יוצא, יעדע איינער ווייסט וויאזוי חנוכה ליכט, אבער קיינער ווייסט נישט וואס צו טון ווען כ'וועל זאגן די שאלה, ווען ווען די צוויי טויזנט כ'ווייס נישט ווען א לאנגע צייט צוריק איז געווען עפעס אמאל א סכנה וואס מען קען נישט קען צינדן אינדרויסן, און זייט דעמאלטס האט קיינמאל נישט קיינער נישט איינגעפאלן צוריק אנצוהייבן צו צינדן אינדרויסן, היינט זעט נישט ס'זייער שווער צו זען וואס די סכנה איז, און דאס איז קיינער ווייסט נישט די תירוץ פון די שאלה.

דאס הייסט, ס'פאלט אים נישט איין, חוץ פון דעם וואס שוין די די חילוק אז דאס אז ס'נישט דא קיין סכנה איז נישט קיין נייע זאך, קודם. אבער כ'גיי נישט אפילו אריין אין דעם. דאס, מ'דארף דאך פארשטיין אז דאס איז נישט אמת. ער נעמט ליטערלי וואס ס'שטייט. מ'טאר נישט נעמען ליטערלי וואס ס'שטייט. דאס איז ממש אזוי ווי ס'שטייט ממחרת השבת מיינט עס שבת. מיינסט טאקע אז ווען ס'שטייט ובשעת הסכנה, און למעשה אין אלע אלע פוסקים, נישט נאר, אגעין, אלע ראשונים, אלע אשכנזישע פוסקים לפחות, און ספרדישע פוסקים, אלע אייראפעישע פוסקים לפחות, זאגן קלאר אז מען צינדט נישט אינדרויסן, קיינער פירט זיך קיינער נישט, ס'שטייט קיין איינער נישט למעשה וואס צינדט אינדרויסן, קיינער נישט. יעצט דו ביסט א טיפש, ביסט א אוטיסט, דו זאגסט ס'שטייט דאך קלאר, ער זאגט אז ס'איז א סכנה, ער זאגט אז, איין מינוט, לאמיר, מען קען זאגן אסאך תורות, אסאך זאכן, אבער איך וויל דיר זאגן וואס נישט צו זאגן, מען קען נישט זיין קיין אוטיסט און זאגן וואס די גרא גראדע האט געכאפט דאס איז זייער גוט, און ער האט געזאגט אז מען קען זיך נישט פארלייגן. אזוי ווי תוס' האט זיך פארלייגט אסאך מאל אז שטייט אין די גמרא א טעם פון עפעס און נישטא די טעם איז בטל די גזירה. זייער א טיפע אינסייט פון די גרא וואס איז טאקע תלוי אין דעם באמת וואס די גרא באופן כללי כאפט נישט ער גייט נישט מיט די מהלך. אבער אבער ער זאגט א זייער גוטע זאך מיינסט אז ווען מ'זאגט א טעם מיינט מען עס כפשוטו? רבונו של עולם ווען דו זאגסט פאר דיין זון א טעם מיינסט עס אז ווען ס'איז נישט דא די טעם גייט מען יא מעגן עסן די לאלי? שטותים מ'גייט נישט מעגן פארוואס? די טעם איז עפעס איין תירוץ וואס מאכט סענס פאר אים אין די מינוט. און אזוי רוב טעמים וואס שטייט אין פוסקים, ס'איז דא כמעט אלעמאל, כמעט קיינמאל שטייט נישט די אמת'ע טעם, פארוואס שטייט נישט די אמת'ע טעם? ווייל ס'איז נישט מעגליך, נישט ווייל זיי וואלן, זיי זענען רשעים און זיי ווילן נישט זאלן וויסן. ס'איז נישט מעגליך צו שרייבן די אמת'ע טעם, וואס וואס מיין איך צו זאגן? נאכאמאל, פארקערט, פארקערט, ווען ס'איז נישט, ווען ס'איז, ווען ס'איז, וואס איך מיין צו זאגן איז אז מ'קען נישט נעמען, ווען ס'שטייט בשעת הסכנה, כאפסט אז דא קומט א גאנצע היסטארי בוק וואס אונז ווייסן נישט, יא? לאמיר לאמיר זאגן וואס פעלט פלעין אינפארמעישן, עס פעלט דאך טאקע פלעין אינפארמעישן יא? ס'איז דא א מחלוקת ראשונים געהעריג און זיי האבן נאר מפלפל צו זיין בעיסט אויף פריערע ראיות יא? וואס מיינט די גמרא בשעת הסכנה? רשי זאגט רשי האט איין מעשה, תוספות האט א צווייטע מעשה, אנדערע האבן אנדערע מעשה, גאנץ אין אנדערע ווערטער אויב דא פעלט דאך א גאנצע פארט און די ב"ח אנדערע הייבט זיך צו מוטשען נישט נאר די ב"ח אבער איז דאך א עקסטער מסנן, אין אנדערע ווערטער דו ווייסט נישט בכלל פון וואס ער רעדט יא? דא געווען א גאנצע מעשה אויב וואלט איינער געמאכט א מאווי וואלט עס גענומען דרײַ שעה צו פארציילן די סכנה יא?

מיינט זיי צינדן נישט אז די הלכה אז מען זאל צינדן יא? וואס? אבער יעצט דו וואלסט געקוקט אויף זייער חנוכה לעכט איך בין זייער מסופק צו ס'וואלט אויסגעזעהן מער אזוי ווי די די איך ווייס נישט נאר איך מיין אז דא איז דא ליגט אמת'דיג די שאלה איך ווייס נישט אויב ס'וואלט אויסגעזעהן מער אזוי ווי די די באבובער רב וואס צינדט מיט א גאנצע מעמד מיט הדלקת נרות און מ'זינגט זמירות און מ'דרייעט זיך און מ'טוט אדער ס'וואלט אויסגעזעהן עפעס א רחוב חזון איש'ניק וואס צינדט עפעס א נעבעכדיגע לעכט דארט אין די בעק מיט א גלאז האט נישט קיין אידיש טעם. ס'זעהט אזוי אויס. כ'ווייס נישט ווי ס'וועט ס'זעהט מער אויס. מסתם לא כדברי זה ולא כדברי זה. אבער אויב מ'ווילן גיין מיט די אריגינעלע תקנה קענסט נישט גיין מיט די ווערטער וואס אראפגעשריבן. די ווערטער איז דאך די קלענסטע מאס פון אינפארמאציע וואס מ'קען שרייבן. קוים וואס מ'דארף עס שרייבן. מ'ווייסט פארוואס מ'שרייבט עס געווענליך נישט וועגן בעצם די סיבה. מ'געווענליך שרייבט עס ווייל ס'קען צוריק ווערן עפעס א ספק. מ'וויל גיין אזוי ווייט שרייבט מען די ספק. אבער די עצם זאך וואס איז יא חנוכה דאס שטייט נישט קיינמאל נישט. ס'שטייט נישט. בכלל דאס איז דאך די אמת'דיגע די רמב"ם זאגט דאך דאס יא דאס איז דאך די סיבה פארוואס ס'שטייט נישט אין די משנה רוב רוב פלעינע זאכן שטייען נישט אין די גמ' משנה נישט אין משנה נישט אין די חומש נערגעץ נישט יא wow איך קען ענק זאגן תורות קיין רוב דו ווייסט אז ס'שטייט נישט אין די חומש קיינמאל וויאזוי מ'האט חתונה למשל שטייט נישט גאנץ מסכת קידושין איז געבויט אויף א דרך אגב'דיגע מעשה יא שטייט נישט אין די פסוק איז געווען איין זאך אז אויב איינער האט זיך גע'חתונה געהאט און זיך גע'גט און זי האט גע'חתונה געהאט א צווייטן

טוט זיך א גאנצע לעבעדיג אבער ס'שטייט נישט אין די תורה, איך רעד דא על פי פשט, ס'שטייט נישט פארוואס שטייט עס נישט? ווייל יעדער ווייסט זאכן וואס מען טוט וואס איז א פארט פון לייף שטייט דארף מען נישט אראפ שרייבן, די זעלבע זאך איז מיט יעדע מצוה ס'שטייט נישט נערגעץ אין גאנץ מסכת שבת שטייט נישט וויאזוי מ'היט שבת, ס'שטייט יעדע פארשידענע אופנים וואס איז נתעורר געווארן א שאלה צי מ'דארף ארויס נעמען צי דאס הייסט א רשות הרבים דאס א רשות יחיד דא הייבט זיך אן מסכת שבת רוב מסכת שבת איז בכלל מסכת הלכות עירובין כ'מיין די ערשטע האלב פון מסכת. שבת און בכלל שטייט נישט ווי אזוי מען שובת שבת אז מען ארבייט נישט, כ'גיי נישט אריין אין נאך אסאך פרטים וואס מען קען דורכאויס געבן, על כל פנים די עיקר זאך שטייט קיינמאל נישט, ווייל די עיקר זאך טוט יעדע איינער, ווי אויך וואס איז חנוכה? מאי חנוכה? מסתם די גמרא האט אויך געוואוסט מאי חנוכה, און די גמרא האט אויך א גוטע דוגמא, יא? מאי חנוכה איז געווען ווען חשמונאי, מעשה, כ'ווייס נישט, כ'ווייס נישט ס'איז א ספק צו די גמרא, די בבלי האט בכלל געוואוסט פון די מעשה, אבער נאר מ'קען אננעמען אז מ'יא געוואוסט, זיי האבן געמיינט צו זאגן עפעס א חידוש, זיי געוואלט ארויפברענגען אז ס'איז געווען א נס, דאס שטייט נישט אין אנדערע מקורות, דאס לייגט ער צו, דאס אז ס'איז געווען יהודה המכבי מיט שמעון המכבי, דאס האט יעדע איינער געליינט אין די היסטערי בוקס, דאס דארף איך דיר נישט פארציילן, און איך בין נישט קיין היסטערי בוק, נישט איבערצושרייבן אלע זאכן וואס יעדע איינער ווייסט, די זעלבע זאך איז, וואס מיינט צו צינדן חנוכה לעכט אינדרויסן, ס'מיינט עפעס, איך ס'מיינט נישט, מדליקין בפתח, טפח הסמוך לפתח, נישט דאס איז די גאנצע זאך, פארקערט, דאס איז די ווייניגסטע זאך, דאס איז, האסט געהאט א ספק צו מ'זאל לייגן נאנט אדער אביסל ווייטער, קא משמע לן דאס לייגן נענטער. אבער נישט פון דעם קען מען ארויסדרינגען וואס איז דעם היס וואס איז די גאנצע זאך פון חנוכה ווייל דאס שטייט נישט, וועגן דעם האלט איך אז ס'איז זיכער אז אז די מענטשן די אידן אלע אידן מ'זאגט חסידים אבער די אידן וואס וואס פייפן זיך אן פון די ליטווישע קראות וואס זאגט אז ס'שטייט אז נאר א סכנה ס'נישט קיין סכנה זיי זענען גערעכט הונדערט פראצענט כ'מיין נישט אז זיי זענען גערעכט אבער זיי האבן זיי זענען זיכער נישט ווייניגער גערעכט ווי די צווייטע. ווייל ער האט א ציור ווי עס זעט אויס חנוכה לעכט, און עס זעט אויס אזוי, מען גייט צום טיהר, צו עס מאכט סענס אדער נישט, איך קען זאגן א שיעור וויאזוי איך האלט עס דארף אויסזעהן, אבער וואס איך קען אויסדמיונ'ען אליינס, אבער אבער עס איז זיכער אז מען קען נישט מוכיח זיין פון דאס וואס שטייט, כאילו כאילו עס איז גענוג אינסטראקשענס, יא? איך קען געבן נאך א דוגמא, רבונו של עולם, ווייסט, דאס איז דאך די פראבלעם פון א גולם, יא? ווייסט וואס איז א גולם? ס'איז דא א די מעשה פון די גולם גייט דאס כ'וועל ענדיגן מיט די מעשה שוין עלף אזייגער כ'דענק ס'איז דא א מעשה פון א גולם יא שוין כ'האב געהאט נאך געהאט נאך צוויי שיעורים צו זאגן יא ס'איז דא א מעשה פון א גולם יא וואס איז די מעשה פון די גולם מ'האט אים געהייסן ברענגן וואסער געברענגט וואסער נאכאמאל געברענגט וואסער נאך ס'קיינמאל נישט געסטאפט יא אין אנדערע ווערטער וואס וואס לערנט אונז די מעשה און ס'איז דא א זעלבע מעשה פאר קאמפיוטער ס'איז דא א אזא פעימאס קורס אויף קאמפיוטער סייענס. און די ערשטע זאך הייבט ער אן אזוי, ווייסט וואס די, מ'זאל זיך אויסלערנען וואס די מושג פון פראגרעם, א קאמפיוטער איז דאך א גולם, יא? פונקטליך וואס מען זאגט אים. יעצט, די מענטשן מיינען ס'איז פשוט, נו, ס'איז דאך געוואלדיג. שטעל דיך פאר איך האב איינס וואס זאגט, ער טוט אלעס וואס איך זאג, מיין גאנצע פראבלעם איז מיינע קינדער טוען נישט וואס איך זאג זיי. א קאמפיוטער טוט, ער איז ממש א עבד נרצע, ער טוט יעדע זאך וואס איך זאג אים, ס'דאך געוואלדיג! סאו דא קומט דער פראפעסאר און ער פארציילט אזוי, ער זאגט, ענק ווייסן אלע וויאזוי מ'מאכט א פינאט באטער דזשעלי סענדוויטש, יא? ער שטעלט אוועק א מענטש, דו וועסט זיין די קאמפיוטער, אקעי קום ארויף, זאג אים, זאג מיר וויאזוי צו מאכן, איך זאג דיר רוב די דזשעלי טרעפט זיך אויפן פלאר, די פינאט באטער, נעם ארויס, זאגט אים אקעי נעם א ברויט, ער נעמט א ברויט, אקעי לייג פינאט באטער, לייג פינאט באטער אויפן טיש, האסט געזאגט כ'זאל לייגן אויפן ברויט? האסט נישט געזאגט. יא? און אזוי ווי איך אלעס קוק אויף די ווידעא, איך דארף כ'וועל מאכן אמאל א ליקוט פון אלע ווידעאס וואס איך דערמאן, ענק וועלן פארשטיין פון וואס איך רעד ווייל איך ס'איז זייער שווער, אזוי ווי איך זאג ס'איז תורה שבעל פה, מ'דארף דאך וויזשועל. אבער על כל פנים, ס'איז נישט, ביז מ'כאפט אז מ'דארף געהעריג זאגן יעדע נארישע סטעפ, מאך אויף, מאך אויף די באטל פון די פינאט באטער, לייג אריין א גאפל, טרעף, וואו טרעפט מען די גאפל, הייבסט אן, דו כאפסט אז יא ווי קארל סעיגן האט געזאגט צו צו מאכן צו מאכן א טויסט דארף מען קודם אינווענטן די וועלט יא? יעדע זאך איז דאך גג על גג יא? און ווען זיי האבן א תורה וואס איז נישט דא די גאנצע וועלט פון די תורה איז נאר דא די לעצטע אינסטראקשענס דאס ארבעט נישט נישט מעגליך אז זאל ארבעטן אזוי און אויב מען פאלגט עס ווערט זעט אויס ווי די גאסלער די גולם וואס זיי זאגט די די סוף איז די דזשעלי אויף זיין קאפ ווייל ס'שטייט פוט דזשעלי אן טאפ בפירוש'ע פסוק. זעט עס אויס שוין מילא דאס איז אלס א הקדמה פשוטה ווי אויס לענין ס'איז א גרויסע בראך אז נישטא קיין וועג ארויס פון די איך ווייס נישט קיין גרינגע וועג ארויס פון די פראבלעם מילא די איינציגסטע וועג וואס איך ווייס דאס איז אויך די וועג וואס אלע אידן פירן זיך זייט די צייטן פון עתניאל בן קנז איז אז מען שטעלט זיך פאר עפעס עטליסט די ערשטע איינציגע זאך איז איינס סדארף מאכן סענס אויב סמאכט נישט קיין סענס קען איך זיך פארשטעלן אז נישט דאס האט געמיינט איי סשטייט בפירוש נישט אזוי סמאכט אבער נישט קיין סענס וואס סשטייט סאיז מיך פעלט אינפארמעישן